ביז יעצט האבן אלע גוים וואס האבן געהערט פון די אידן נאר מורא געהאט, יעצט הייבן זיך אן זען נייע סארט תגובות וויאזוי זיי ענטפערן די גוים וואס וואוינען אין כנען צו די אידן, איז קודם כל די אלע אומות וואס וואוינען אין עבר הירדן, דאס הייסט אין די אנדערע זייט פון די עבר הירדן, בעצם אין ארץ כנען, זיי מאכן אלע א פה אחד, זיי גייען מאכן א קאאלישען, גייען קעגן די אידן, וואס גייט זיין מיט די קאאלישען גייען אונז זען בעצם מארגן אין די נעקסטע פרק, אין נאך צוויי פרקים אויכעט ס'איז געווען באמת צוויי עקסטערע קאאלישענס איינס אין דרום פון מלך ירושלים איינס אין צפון פון מלך חצור דאס גייען לערנען די מלחמות שפעטער דא שטייט עס נאר אזוי ווי א הקדמה און ס'זעט אויס אז ס'איז א הקדמה פאר די מעשה פון די גבעונים וואס אונז לערנען יעצט יעצט יושבי גבעון דאס איז א געגנט א פלאץ האבן אויך געהערט וואס יהושע האט געטון פאר יריחו און פאר עי און זיי האבן געהאט א אנדערע פלאן זייער פלאן איז געווען ערמה זיי גייען אויסנארן די אידן וואס זיי גייען זיי אויסנארן צו מאכן מיט זיי א ברית, הגם זיי האבן געוואוסט אז די אידן ווילן נישט מאכן בעצם קיין ברית מיט די יושבי הארץ, זיי ווילן זיי פארטיליגן אינגאנצן, האבן זיי געהאט א פלאן, וואס איז זייער פלאן געווען? זיי האבן זיך גענומען אלטע קליידער, אלטע שיך, אלטע ברויט, אלטע די וויין, ס'האט אויסגעזען זייער אלט, אלעס געמאכט כאילו זיי קומען פון א ווייטע וועג, און זענען געקומען צו יהושע און צו איינער וואס הייסט איש ישראל, איש ישראל ווי מ'זעט אויס איז א נאמען, מ'זעט אויך אין די המשך פון ספר יהושע שופטים פון די נשיאים, די ראשים, פון די אידן און זיי זאגן פאר זיי קוק אונז קומען פון דערווייטענס און מאכט אונז מאכט אונז א ברית ס'הייסט מאכט אונז א שלום א פיס טריטי אזא טריטי און דער איש ישראל זאגט פאר זיי ס'שטייט אל החוי יא דער פסוק ווייסט בעצם אז זיי זענען גבעונים גבעונים זענען פון חוי בעצם דארף מען זיי משמיד זיין אזוי ווי אלע אנדערע כנענים זאגט ער וויאזוי ווייס איך אפשר קומסט פון דא ווער זאגט. גייען זיי צו יהושע זעט א גאנצע צייט זעט מען די יהושע איז דא רעדט און די נשיאים רעדט, זעט אויס מ'האט געדארפט מאכן א מסכים זיין פון ביידע, ס'איז נישט קלאר אז אינגאנצן יהושע האט מסכים מיט אלעס וואס די נשיאים האבן געטון, אבער ווער ס'האט געכאפט ער האט געטון. און זאגן פאר יהושע אונז זאלן זיין זיינע קנעכט, פרעגט זיי יהושע נו פון וואו קומען זיי, קוק זאגן זיי קוק אונז קומען פון די ווייטנס אונז האבן געהערט פון די אייבערשטער פון ענקער גאט און געהערט אלעס וואס ער האט געטון אין מצרים און צו סיחון ועוג און אונזערע זקנים אונזערע נשיאים כאילו האבן אונז געזאגט גייט צו די אידן מאכט מיט זיי א ברית זאגט זיי עבדיכם אנחנו אונז ווילן ארבעטן פאר ענק אונז ווילן זיין מיט ענק און קוק אונזער ברויט איז געווען הייס און פריש ווען אונז זענען ארויסגעגאנגען יעצט איז עס שוין אלט אזוי אונזער קליידער אונזער שיך אלעס איז געווארן אלט און צובראכן ווייל זיי האבן זיך געמאכט כאילו פייק אזוי אזוי אזוי קומט מען אזוי פון דערווייטענס שוין האבן די אנשים, ס'הייסט די נשיאים, גענומען אביסל ברויט פון זיי, זיי האבן געמאכט א שטיקל לחיים צוזאמען, ס'איז געווען א סימן פון מאכן א ברית, און זיי האבן געמאכט א ברית טאקע מיט זיי אז מ'גייט זיין, מ'גייט זיין גוט מיט זיי, און ואת פי השם לא שאלו, זיי האבן נישט געפרעגט ביי די אורים ותומים צו ווי אזוי מ'האט געדארפט צו פרעגן די אייבערשטער, דאס איז צו זאגן אז ס'איז געווען באמת א טעות. יעצט. קומט דריי טעג שפעטער, זעט אויס דריי טעג האט גענומען זיי זאלן הערן די נייעס, ס'איז געקומען איינער, ס'שטייט נישט ווי אזוי זיי האבן אויסגעפונען, זיי האבן אויסגעפונען, ס'הייבט זיך נישט אן, די חברה זיי וואוינען דא נישט ווייט, ובקרבם הם יושבים, זיי זענען יושבי גבעון, גבעון, ווי זענען זיי געקומען די אלע אידן, נישט די נשיאים יא, ס'איז דא דריי גרופעס, ס'איז דא יהושע, ס'איז דא די נשיאים, איז דא בני ישראל, סתם די עולם, און די עולם איז גלייך געפארן אל עריהם צו יא גבעון כפירה בארות קרית יערים די שטעט וואס די מענטשן האבן געוואוינט און זיי האבן בעצם געווען גרייט זיי צו הרג'נען וואס גייט דא פאר און די נשיאים האבן נישט געלאזט וואס שטייט דא ולא הכום כל העדה כי נשבעו להם נשיאי וואס האבן דאך געמאכט א שבועה זיי האבן געמאכט א שבועה ביי השם מען קען נישט לא יהיה קצף על השבועה א שבועה קען מען נישט זיי האבן נישט געטראכט פון די איידיע פון מאכן א שואל זיין על השבועה זעהט אויס ס'איז נישט געווען דעמאלטס די קאנצעפט אז זיי האבן נישט געוואוסט דערפון אונז קענען נישט, זיי האבן געשוואוירן צו זיי מענטשן, זענען סטאק יעצט, זיי האבן אונז טאקע אויסגענארט, אבער זיי האבן סטאק מיט א שבועה, א שבועה פאר השם איז א שווערע זאך, מ'קען עס נישט אפלאזן אזוי. איז די אידן, די נארמאלע מענטשן, געווען ברוגז אויף די נשיאים, וואס ענק האבן אונז דא אריינגעזעקלט אין א פראבלעם, ענק האבן זיך נישט גוט געטשעקט, ואת פי השם לא שאלו, אפשר האבן אפילו נישט יהושע געפרעגט, טא די נשיאים האבן געמאכט א שבועה, און זיי האבן, און זיי האבן, ענק האבן, ענק קענען אונז גארנישט טון מיט די מענטשן וואס זענען בעצם אונזערע שונאים.

און ממילא יהושע האט געזאגט איך קען דיך א פאנישמענט ענק האבן אונז אויסגענארט ארורים אתם דאס הייסט ארורים אתם אזוי ווי מען לערנט אין פרשת נח ארור מיינט זיין א עבד ארורים אתם ענק גייען זיין עבדים און ענק גייען זיין חוטבי עצים ושואבי מים לבית אלקי דאס הייסט אזוי פאר די משכן קען זיין ס'רעדט פון די משכן וואס איז געווען אין גבעון שפעטער גייען זיי זיין די חוטבי עצים ושואבי מים. און זיי האבן זיך פארענטפערט פאר יהושע, זיי האבן געזאגט, קוק, אונז האבן געהערט וואס דער אייבערשטער האט אים געהייסן, געהייסן משה רבינו אים משמיד זיין אלע גוים, אונז מורא געהאט, מען וועט אונז משמיד זיין, ס'איז נישטא וואס צו טון, האבן זיי געטראכט, די איינציגסטע וועג ווי אונז קענען זיך ראטעווען אונזער לעבן, איז צו מאכן די טריק, זיך צו מאכן כאילו ווען אונז פון דערווייטנס און כורת זיין ברית. סא אינטערעסאנט, נישט קלאר צו יהושע האט גענומען זייער תשובה, אבער זיי האבן כאילו אים מסכים געזאגט, אוי ווייסטו וואס, ביסט גערעכט, הננו בידך, אונז זאלן זיין עבדים, אונז האבן נישט קיין אנדערע ברירה. און אזוי האט יהושע געטון, ער האט זיי געראטעוועט פון די בני ישראל, די אידן גייען זיי נישט יעצט הרג'ענען, און זיי זענען טאקע געבליבן חוטבי עצים שואבי עצים למזבח און לעדה פאר די עולם און פאר די בית המקדש פאר די משכן עד היום הזה.